שלום וברכה צו על רגל אחת אויף קול מבשר. אונז האמיר אויף דער וועלט עפעס א בריאה, אין די בריאה האמיר א שטיקל בריאה וואס איז פון איין זייט מורא'דיג זיכער און קלאר און קראנט און אמת, און פון די אנדערע זייט אבער איז עס לופטיג, אומזיכער, מען קען עס נישט מגדיר זיין, און ס'פליעט און שוועבט ערגעץ ארום און מען קען אים נישט כאפן. וואס איז דאס? מאטעמאטיקס, ציפערן. ציפערן און מאטעמאטיקס זענען זייער זייער עכט. זיכער איז עס עכט, ניין? וויפיל פינגערס האב איך? וויפיל פינגערס האסטו אויף די רעכטע האנט? פינף. פינף פינגערס, ס'איז זיכער, ס'קען נישט אנדערש זיין. איינס, צוויי, דריי, פיר, פינף. יא, אבער פון די אנדערע זייט איז די פינגערס זענען נישט קיין ציפערן. פינגערס זענען פינגערס, און אפילו עימיצער וואס קען נישט קיין ציפערן, ער ווייסט בכלל נישט צו זאגן פון אזא פון די עקזיסטענץ פון נומבערס, עט ער נאכאלץ האבן פינגערס, עט זיי זען, און עט וויסן אז זיי זענען דא. די זעלבע זאך חלילה פארקערט, עימיצער וואס ווייסט נישט צו זאגן פון קיין פינגערס, ווייסט אבער יא צו זאגן פון די ציפערן, ער ווייסט פון די נומבער פֿינף. אין אנדערע ווערטער, איז די ציפער און די זאך אויף וואס ס'גייט דערויף, די זאך פארוואס אונז נוץ מיר די ציפער אלס א כלי, אלס א טול, זענען צוויי עקסטערע זאכן, די צוויי קענען זיך צוזאמענקומען, אבער זענען נישט בהכרח, זיי מוזן נישט בהכרח גיין אינאיינעם. פינגערס עקזיסטירן פאר זיך אליין, אומאפהענגיג פון ציפערן, און די זעלבע זאך, ציפערן, נומבערס, עקזיסטירן אויכעט פאר זיך, אומאפהענגיג צי ס'זענען דא פינגערס אויף וואס זיי זאלן חל זיין. ס'דא א ראיה נעם סיי וועלכע זאך, איך מיין, נעם די נומבער צוויי, לאמיר גיין מיט די נומבער צוויי, אדער די נומבער פֿינף, יא, אונז האלט מיר אינמיטן רעדן פון פֿינף פינגערס, יא, אונז האלט מיר נאך ביי די רעכטע האנט, איז די נומבער פֿינף קען חל זיין אויף סיי וואס דו ווילסט, עס קען חל זיין אויף עפלעך, אויף זאמד שטויבלעך, אויף ווענט, אויף מענטשן, אויף בנינים, אויף שטערנס, אויף טעג, און אויכעט אויף ציפערן אליין, אונז קען מיר האבן פֿינף פינעוועס. נישט דווקא פינעוועס פון עפעס וואס, אונז קען מיר האבן פינף פינעוועס און די זאך עקזיסטירט פאר זיך אליין, פינף מאל פינף איז פינף און צוואנציג, אפילו עס איז נישט דא אויף וואס די פינף און צוואנציג זאל חל זיין, עס איז נישט דא גארנישט דא וואס באטרעפט פינף און צוואנציג, לאמיר זאגן נאך מער, עס איז נישט דא גארנישט בכלל, לאמיר זיך פארשטעלן א מציאות ווי די גאנצע וועלט איז נעלם געווארן, נישטא. נישטא קיין וועלט, נישטא קיין ביימער, נישטא קיין ערד, נישטא גארנישט, נישטא קיין וואלקענעס, נישטא קיין הייזער, ער האט זיך נישט אפילו, ס'בלייבט איבער דא איין איינזאמער מענטש, א יחיד, ער האט נישט מיט וועם צו רעדן, ער האט נישט אויף וואס צו קוקן, ער שוועבט, ער שוועבט ארום אין די לופטן ציללאז, ס'איז נישטא קיין. כ'קום פון דא און איך גיי אהין, נישט דא קיין רעכטס, נישט דא קיין לינקס. כ'מיין, ער האט א רעכטע האנט און ער האט א לינקע האנט, אבער ס'איז נישט דא קיין נקודה צו די גאנצע זאך, ס'איז נישט דא קיין פוינט. נישט דא קיין שום פוינט צו די גאנצע זאך, ווייל רעכטס איז פונקט אזוי ווי לינקס און פאראויס און ארויף און אראפ, נישט דא גארנישט, אלעס איין גרויסע שטיק בלויז גארנישט. נו, אזא מענטש אין אזא וועלט, אזא גארנישט וועלט, וועט נאך אלץ קענען מאכן מאטעמאטישע חשבונות, ער וועט נישט האבן צו וועם צו רעדן, און ער וועט נישט האבן וואס צוזאמצורעכענען אויך נישט, אבער דעם חשבון וועט ער קענען מאכן, ער וועט קענען, כ'קען נישט זאגן זיך אוועקזעצן, ער וועט קענען זיך אוועקשוועבן און מאכן א חשבון, צוויי פלאס צוויי באטרעפט פֿיר. און צוויי פלאס צוויי וועט באטרעפן פֿיר, אפילו ס'איז נישט דא גארנישט אויף וואס די ציפערן זאלן חל זיין, אפילו ס'איז נישט דא גארנישט וואס עס זאל קענען צוזאמרעכענען. דאס הייסט, לאמיר זאגן, לאמיר צולייגן נאך א קליינע נקודה צו אונזער משל, צו אונזער פאנטאזיע מיט דער פארשווינדענער וועלט און דעם געבליבענעם מענטש, אז דער מענטש, האט אלעס פארגעסן, יא לאמיר זאגן פריער איז געווען א וועלט, ס'איז געווען מענטשן, ס'איז געווען אלעס וואס איז דא, די גאנצע וועלט אזוי ווי אונז קען מיר זי, און ס'איז נעלם, און ער האט אלעס פארגעסן, ער געדענקט נאר חשבון, ער געדענקט נאר מעט, סאו וועט ער קענען בלייבן מאכן חשבונות אין קאפ, מיט ציפערן אליינס, אפילו ער האט נישט גארנישט וואס ער זאל עס קענען צושטעלן צו, ער האט נישט קיין עפלעך, קיין זאמד, קיין מענטשן, קיין ביימער, קיין הייזער, קיין טעג אפילו.

עכט? וואס מיינט מציאות? וואס מיינט ריעליטי? ווען איך זאג אז א זאך איז זיכער דא, וואס מיינט עס? איז מען קען קודם אוועק מאכן די קשיא אז ס'איז די שאלה אז ס'איז נאריש און ס'האט נישט קיין פשט, וואס הייסט וואס איז עכט? עכט איז עכט, יא? אבער מיר האבן אויכעט א ברירה זיך אראפ צו שטעלן און אנאליזירן, פרובירן צו פארשטיין. איך זאג עפעס איז עכט, וואס מיין איך דערמיט? איז איין וועג פון עס אנקוקן וואס פון פון מגדיר זיין עכט איז אז ס'איז עפעס וואס שטימט מיט וואס איך ווייס פון פריער, ס'איז עפעס וואס שטימט מיט וואס איך ווייס פון פריער און איך קען אויך וויסן אז די זעלבע זאך גייט זיך איבערשפילן שפעטער, אקעי לאמיר נישט רעדן דא אויף מופשט, לאמיר רעדן ווייניג עבסטרעקט, לאמיר רעדן פון פון ווי ווייסטו אז איינער רעדט דא אז יא דו הערסט דער וואס הערט דער הערט יעצט מיינע ווערטער פון ווי ווייסטו אז ס'איז געווען עימיצער וואס האט עס געזאגט? אפשר ס'האט די גאנצע פרשה אנגעהויבן מיט דעם וואס דו האסט געדיילט דעם נאמבער וואס דו האסט געקוועטשט דעם קנעפל און דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן די גאנצע זאך, די התחלה פון די שמועס דא איז מיט דעם וואס דו האסט געקוועטשט א קנעפל, וויאזוי ווייסטו אז פארדעם איז עפעס געשען אז איך בין געזיצן ערגעץ און גערעדט, עס איז רעקארדעד? און דער תירוץ איז פשוט, יא, ווייל דו ווייסט פון דיין אייגענע עקספיריענס אין לעבן אז ווען מען הערט א רעקארדינג איז פשט אז עימיץ האט עס געזאגט, דו ווייסט עס פאר א פאקט. דאס הייסט דו ווייסט עס פאר א פאקט אז דו האסט שוין פריערדיגע ידיעות וואס זענען ביי דיר ברור, צו ווייל דו האסט געהערט אזוי, צו ווייל האסט עס געזען, צו ווייל האסט עס אליינס פרובירט, אז ווען מען הערט עפעס איז פשט אז עימיץ האט עס רעקארדעד. ס'איז ס'איז אמת דאס, יא ס'איז אמת, ס'איז א ידיעה, א קלארע ידיעה וואס יעדער פון אונז האט. יא, לאמיר עס נעמען א טראפ ווייטער, פון ווי ווייסטו ווען דו'סט מארגן קאלן קול מבשר אז ס'וועט ארבעטן, אז ס'וועט ווייטער זיין די מעניו, מ'וועט ווייטער הערן ר' זלמן ווידער נאכדעם וואס ס'קומט די עד פאר די מעין מעניו, וועט מען קענען הערן ר' זלמן ווידער רעדן, און אויסרעכענען קודם דערציילן די נייעס און אויסרעכענען וואסערע פרישע שמועסן זענען אויפגעקומען, ווייל כ'ווייס עס ווייל ס'איז שוין אזוי א לאנגע צייט כסדר אן קיין אן קיין אפהאלט אן קיין הפסקה, ממילא ס'איז נישט מסתבר אז ס'זאל זיך יא אויפהאקן, אבער די ידיעה איז שוין אביסל ווייניגער ברור, שוין ווייניגער זיכער, פארוואס? ווייל. ס'קען יא זיין ס'וועט זיך אפהאקן, און ס'איז זייער זייער נישט מסתבר. ס'רחוק מן המציאות, ווייל ס'נישט דא קיין סיבה צו טראכטן אז יא. לאמיר נעמען נאך א דוגמא. פון וואו ווייסטו אז ווען דו טרעטסט אראפ פון בעט מארגן אינדערפרי נאכן זיך אפגיסן נעגל וואסער, זאגן מודה אני זיך אפגיסן נעגל וואסער, מ'שטעלט דעם ערשטן שריט, שטעלט אראפ איין פיס אראפ אויף דער ערד. פון ווי ווייסטו אז די ערד גייט דיך האלטן? אז דאס איז א סעיף זאך צו טון? אז ס'איז א זיכערע שריט אראפצושטעלן די פיס פון בעט? אפשר נאכדעם וואס מ'שטעלט אראפ די פיס פון בעט גייט גייט מען איינזינקען, מ'גייט אנפאנגען ארויפפליען אראפפליען אראפ אראפ אראפ און כ'ווייס נישט וואו מ'וועט זיך אפשטעלן. פון וואו ווייס איך? ווייל איך ווייס פון מיינע עקספיריענסעס ביז יעצט אין לעבן אז ווען איך זעה א פאדלאגע, איך זע ערד, טיילס, באלאטעס, וואס עס זאל נאר זיין, ווייס איך אז דאס איז א זאך וואס שטייט פעסט, אויף וואס עס זאל נאר שטיין, און ס'האלט מיך אויכעט. אויב זאל מען נעמען א, כ'ווייס, לאמיר זאגן א דריי יעריג קינד, א דריי יעריג קינד צו צו א צוויי יעריג קינד, א קינד וואס האט נאכנישט גענוג לאנג געהאט די איבערלעבעניש פון וויסן, ער האט נאכנישט גענוג עקספיריענס, זיין היסטאריע, די רעקארדס וועגן. וועגן ערד און שטיין און זיכער זענען נאך נישט גענוג לאנג און מען זאל אים שטעלן פאר א נייע מציאות, מען זאל אים מאכן אראפטרעטן פון בעט און איין טאג זאל זאל ער טאקע זיך באגעגענען מיט א פלאר, א הארטע זאך וואס האלט אים, און די נעקסטע טאג זאל עס זיין עפעס א אילוזשען, כ'ווייס אז מען ציט אים אויס א סחורה וואס זעט אויס פונקט ווי טיילס פונקט ווי די געהעריגע ערד, אבער די רגע וואס ער שטעלט ארויף א פיס פליעט ער אראפ, עס זאל זיין איין טאג זאל זאל ער זיך טרעפן מיט א עכטע הארטע זיכערע פלאר, און א טאג דערויף זאל ער זיך טרעפן מיט א ווירטשועל פלאר, נישט קיין אמת'דיגע ערד, א זאך וואס טאקע ווען מען שטעלט אראפ א פיס דערויף עס געט זיך עס אונטער און מען פאלט אראפ, איז נאך א שטיק צייט וועט דאס קינד טאקע פארלירן זיין זיכערקייט, ער וועט נישט וויסן, ער שטייט אויף אינדערפרי איך קען אראפ שטעלן א טריט אויף די ערד אדער נישט? ער וועט נישט וויסן די קאליר, די שעיפ, די אויסזעהן, די אויסשטעל וואס ער זעהט פאר זיך וואס אונז קען מיר געווענטליך אלס א הארטע און א זיכערע ערד, ביי אים וועט עס גארנישט זיין אזוי הארט און זיכער. איז מ'קען זאגן אז מציאות, ריעליטי, א וועג פון עס באצייכענען איז אויב ס'שטימט מיט וואס איך ווייס ביז יעצט, און איך קען אויך מאכן פרעדיקשענס, זאת אומרת איך קען פאראויס זאגן, אז טאמער כ'וועל מיך נאכאמאל טרעפן מיט אזא אדער א ענליכע מציאות, גייט דאס און יענץ זיין די תוצאה. אויב דאס שטימט, דעמאלטס בויט זיך ביי מיר אויף די זאך אלס א פאקט, ס'איז א מציאות, ס'איז א זיכערע הארטע ריעליטי. אקעי, סאו יעצט לאמיר צוריקגיין צו ציפערן און צו מאטעמאטיקס. ס'דא געוויסע געזעצן, געוויסע יסודות אין נעיטשור, אין פיזיקס, אין די חוקי הטבע וואס אונז קען מיר נישט נאר נישט זעהן, נאר אונז קען מיר אויך נישט מגדיר זיין, אונז קען מיר נישט זאגן וואס דאס איז, אבער אונז ווייסט מיר בכל זאת אז ס'שטימט, נאר אויפן סמך פון מאטעמאטישע חשבונות. לאמיר אנכאפן לדוגמא די פארטיקלס, די נקודות, פון וואס אן אטאם איז צוזאמענגעשטעלט. א אטאם איז צוזאמענגעשטעלט פון צענדליגע קלענערע חלקים, יעצט אסאך פון די חלקים ווען עס קומט צו א געוויסע לעוועל, א געוויסן שטאפל, זענען, האט מען, איז עס, זענען אזוינע זאכן, רעדט מען פון זאכן וואס אונז האבן מיר נאך קיינמאל נישט געזען. אונז האבן זיי נאך קיינמאל נישט געזען. כ'קען אנכאפן א נאמען פון איין אזא זאך סתם און צו קענען עס אנכאפן, א היגס בוסן. היגס בוסן איז א מין פארטיקל, ס'איז א נקודה, ס'איז א חלק עפעס וואס, פון וואס אן אטאם איז צוזאמגעשטעלט. אונז האבן מיר עס נאך קיינמאל נישט געזען. אבער אין די סייענטיפישע וועלט איז אנגענומען מיט א בהירות און א ברירות אז די זאך עקזיסטירט. פארוואס? מאטעמאטישע חשבונות. מען האט געמאכט א חשבון, די חשבון זאגט אז די היגס בוסן מוז עקזיסטירן. יעצט, די און די מאטעמאטישע חשבונות געבן אונז אויך א בילד וואס די היגס בוסן טוט, און די פעולות וואס ער טוט, וואס ער קען טון, וואס ער קען נישט טון, זיין שייכות, זיין קשר מיט די אנדערע פארטיקלס אינעם אטאם, יא, און אלעס שטימט. יעצט, פארוואס איז דאס א מציאות, די היגס בוסן? ס'איז א מציאות ווייל ס'פארענטפערט זייער גוט די חוקי הטבע, און מען קען אויך מאכן פרעדיקשאנס, מען קען פאראויס זאגן אז אויב אונז האמיר א היגס בוסן וואס זעט אויס אזוי און אזוי, קען יא און נישט טון די אלע אנדערע זאכן וואס די מאטעמאטישע חשבונות זאגן, דארף מען זיך באגעגענען מיט אזא און אזא מציאות, און מען מאכט עקספערימענטס אזוי און אזוי, דארפן דאס און דארפן דאס און יענץ זיין די תוצאה. נו, לאמיר גיין קוקן. אונז זעהן מיר אז די היגס באסען שטימט. ס'שטימט מיט אלעס וואס אונז זעהן מיר וויאזוי די טבע ארבעט. אונז האבן מיר אויך געמאכט פארשידענע מיר אויך פאראויס געזאגט דארף אויפן סמך פון וויאזוי די היגס באסען איז און וואס ער טוט און אלע אנדערע אייגנשאפטן וואס ער האט דארף ווען דאן דאס און דאס ס'גוט לאמיר נישט אריין קריכן דא אין די טעכנישע חלקים אבער דארף מען ווען דארף מען ווען קענען טרעפן יענץ און דאס און מ'דארף אויך און מיט א און ווען מ'מאכט אזא און אזא עקספערימענט דארף מען זיך טרעפן מיט אזא און אזא תוצאה איז מ'האט געטון די אלע זאכן און אלעס שטימט. איז פשט אז די היגס באסן איז דא? איז די היגס באסן איז א מציאות? ס'איז א עכטע מציאות און לויט די הגדרה פון וואס מציאות מיינט שטימט עס אויף גאנצע הונדערט פראצענט. ס'פארענטפערט, ס'שטימט, און די זאכן וואס איך ווייס וועגן דעם קען מיר אויך מסביר זיין, קען מיר אויך פאראויס זאגן וואס ס'גייט זיין ווייטער, און איך זע טאקע אז ס'ווערט מקוים אז די זאכן וואס איך זאג פאר אויפן סמך פון וואס איך ווייס שוין און אויף די הסבר און די הגדרה וואס איך האב אויף דעם פארטיקל, איך זע אז ס'פארענטפערט מיר אויך זאכן וואס גייען געשען, פרישע זאכן וואס איך פרוביר, אלעס שטימט. סאו היגס באסן איז א מציאות. היגס באסן איז א מציאות, אבער איך האב נישט קיין מושג וואס דאס איז. איך האב עס נאך קיינמאל נישט געזען, און ס'איז דא א מקום צו זאגן אז אונז זאל מיר עס קיינמאל נישט זען. די זעלבע זאך איז אויך מיט חלל און זמן, מקום און זמן בעסער געזאגט, ספעיס און טיים. ספעיס חלל אדער מקום איז עפעס וואס עקזיסטירט, און נאכאמאל ווען יעצט רעדט מען פון מקום מיינט מען נישט די זאכן וואס זענען אין פלאץ, מען מיינט די עצם עקזיסטענץ פון מקום וואס קען אפילו זיין ליידיג אפילו פון לופט, ס'איז גארנישט ממש גארנישט דא דארטן, סתם די שטח אז ס'איז דא א מרחב, אז ס'איז דא פלאץ קעגן נישט פלאץ, סתם אז ס'איז דא מקום, אז ס'איז דא ספעיס איז א בריאה. די זעלבע זאך מיט זמן, זמן איז א בריאה. פון ווי ווייס איך? פון מאטעמאטיקס. מאטעמאטיקס האט א פונקטליכע הגדרה אויף מקום און אויף זמן. ער האט א פונקטליכע פיקטשער דערויף, אויף די מאטעמאטישע שפראך. ער זאגט דיר וואס דאס איז, אפילו וויאזוי ס'זעט אויס. וואס ס'טוט, וואס ס'טוט נישט, וואס מ'קען נישט דערמיט טון, ממש אראפ ביז די לעצטע פרטים, א געוואלד מיט פרטים וואס אונז ווייס מיר וועגן מקום און זמן נישט ווייניגער ווי אונז ווייס מיר וועגן אנדערע זאכן וואס אונז קען מיר פון א מציאות פון לעבן, וועגן א צווייטן מענטש, עפעס וואס איך זעה, עפעס וואס איז אזוי עכט ווי עכט קען נאר זיין. יא, ס'איז איינע פון די זאכן וואס מאטעמאטיק טוט מיט מקום, איז ער גיבט א, ער מאלט א בילד וויאזוי ער זעט אויס. ער מאלט דעם בילד אבער נאר אויף די נאר מיט ציפערן, די שפראך פון מעט. ס'איז נישט קיין בילד וואס איז וויזשועל, וואס מען קען זען, וואס מען קען מען קען עס אפמאלן און ווייזן פאר א מענטש אז זאל קוקן דערויף, זעסט אזוי זעט עס אויס. ס'איז נישט קיין בילד אין דעם מובן. ס'איז א בילד אין די מובן פון מעט. דאס הייסט מעט האט אפגעמאלן א פיקטשער אויף זיין שפראך, אויף די מאטעמאטישע שפראך. עת, מקום און זמן זענען צוויי אויסגעצייכנטע דוגמאות פון זאכן וואס עקזיסטירן, זיי שטימען לויט די כללים פון א מציאות פון א זאך ווען עפעס עקזיסטירט, אבער אין די זעלבע צייט ווען עמיצער וועט פרעגן דעם גרעסטן חכם, דעם גרעסטן סייענטיסט, דעם גרעסטן פילאזאף, דעם גרעסטן מח, וואס איז מקום און זמן? קען ער נישט געבן דערויף קיין תירוץ. וואס איז עס למעשה? און ווען איך פרעג וואס איז עס מיין איך באופן ווי אונז נוצט מיר דעם ווארט, ווי אונז נוצט מיר די שאלה אין טאג טעגליכן לעבן, וואס איז עס? די תירוץ אז ס'איז א מאטעמאטישע פארמולע, ענטפערט נישט די קשיא אויף דעם אופן וויאזוי אונז פשוט'ע מענטשן מיין מיר עס, וואס איז עס? בכל אופן, די קשיא האט נישט קיין תירוץ, אבער די פאקט בלייבט נאך אלץ אז די צוויי אידן עקזיסטירן, מקום און זמן עקזיסטירן, גארנישט ווייניגער ווי סיי וועלכע אנדערע זאך, וואס מ'קען יא ענטפערן וואס איז דאס? ס'גייט נאך אפילו ווייטער אז דורך ציפערן, דורך מאטעמאטיקס, קען מיר אונז באצייכענען, אונז קען מיר רעדן און געוואר ווערן, אונז ווייס מיר וועגן זאכן וואס עקזיסטירן אין די בריאה, זענען א חלק פון די חוקי הטבע, אבער אונז ווייס מיר אין די זעלבע צייט אז ס'נישט דא קיין שום וועג וויאזוי אונז גיימיר די זאכן אמאל קענען זען. ס'איז, מען קען עס אפשר זאגן אויף מקום און זמן אויך, ס'איז זייער שווער צו וויסן, ס'איז זייער שווער זיך מצייר צו זיין א מציאות וויאזוי אונז גייען מיר אייגנטליך קענען זען מקום און זמן, קענען ענטפערן אויף די שאלה וואס איז דאס, אבער ס'איז נישט אויסגעשלאסן, עס קען זיין אז יא, קען זיין אז יא, עס קען זיין אז נישט. ס'זענען אבער דא זאכן וואס אונז ווייסן מיר אויף זיכער, אונז גייען מיר קיינמאל נישט קענען געהעריג מגדיר זיין אויף קיין אנדערן אופן חוץ דורך ציפערן, חוץ דורך מאטעמאטישע חשבונות, און אונז ווייס מיר זיכער אז ס'עקזיסטירט, וועגן די פריערדיגע כלל אז מאטעמאטיש קען מען אפמאלן וואס די זאך איז, וויאזוי ס'זעהט אויס, וואס ס'טוט, און אונז זעהן מיר אויך אז ס'שטימט. ס'שטימט מיט וויאזוי אונז זעהן מיר וויאזוי די בריאה פירט זיך אויף, וויאזוי די חוקי הטבע לויפן, זעהן מיר אונז אז יענע חשבונות שטימען. דאס הייסט יענע זאך רעדט, כ'קען אנכאפן נאכאמאל א דוגמא פון עפעס אן עס מפרש זיין, וואס איז א לאנגע זאך פאר זיך, קוואנטום פיזיקס. קוואנטום פיזיקס איז א פעלד, ס'איז א מקצוע אין פיזיקס, אין די חוקי הטבע, וואס איז קלאר אז ס'עקזיסטירט. ס'איז קלאר ס'עקזיסטירט ווייל ס'איז מסביר פארשידענע זאכן וויאזוי די בריאה ארבעט, אבער ס'איז אויך א זאך וואס אונז ווייס מיר אז אונז גייען מיר לכאורה קיינמאל נישט קענען זען, נישט ווייל ס'איז צו קליין אדער צו ווייט, נאר אזוי איז עס. א חלק פונעם חשבון, א חלק פון די מציאות פון קוואנטום פיזיקס איז אז מען קען אים קיינמאל נישט זען. דאס הייסט, פונקט אזוי ווי איך בין מסכים אז די זאך עקזיסטירט ווייל איך האב חשבונות דערויף, די זעלבע חשבונות זאגן מיר אויכעט אז איך וועל אים קיינמאל נישט קענען זען, אנכאפן. אזוי איז עס. דאס הייסט אין אנדערע ווערטער קומט אויס אזוי, מעט, ציפערן, מאטעמאטישע חשבונות, איז א מציאות, אין א וועג, יא? ס'זענען דא געוויסע זאכן וואס. איך קען רעדן פון עס נאר מיט די שפראך, מיט די מאטעמאטישע שפראך. און מען קען זאגן אז יענע מציאות, די איינציגסטע אופן ווי יענער עקזיסטירט איז דורך מעט. קוואנטום פיזיקס איז א גוטע דוגמא. ס'עקזיסטירט נאר דורך מעט. דאס הייסט, לאמיר נאר כאפן א קאנטראסט דערצו, אז א מענטש עקזיסטירט אן מעט אויכעט. ס'איז דא חשבונות לגבי א מענטש. מ'קען מאכן פארשידענע חשבונות לגבי וויאזוי א מענטש איז צוזאמגעשטעלט, די פאנקשענס וויאזוי ער ארבעט, וויאזוי די גוף פונקציאנירט, אבער ער עקזיסטירט אן די מעט אויכעט. ער עקזיסטירט אויכעט דורך די חוש הראיה, לאמיר זאגן. אבער ס'זענען דא זאכן וואס עקזיסטירן נאר ווען מ'טוט זיך אן מאטעמאטישע גלעזער. אן דעם איז עס נישט דא, מיט דעם איז עס יא דא. איז מאטעמאטיקס איז א עכטע זאך. פון די אנדערע זייט אבער, וואס איז עס? וואס איז עס? צוויי מיט צוויי איז פיר, אפילו ווען ס'איז נישט דא קיין זאך אויף וואס ס'זאל חל זיין. אפילו איך האב נישט פאר זיך צוויי און צוויי עפלעך, אדער פינף מיט פינף פינגערס. צוויי מיט צוויי איז פיר, פאר זיך אליינס. אן דעם וואס עס זאלן זיין צוויי זאכן און נאך צוויי זאכן וואס איך זאל קענען צוזאמרעכענען. און נאך איין פלאץ ווי מ'זעט א געוויסע מאדנע איפכא מסתברא'דיגע תכונה אין מאטעמאטיק איז אז נישט עקזיסטענץ עקזיסטירט דארטן אויכעט. וואס מיינט עס? ס'מיינט מיינוס צוויי פלאס מיינוס צוויי באטרעפט פיר. ס'באטרעפט מיינוס פיר אבער ס'באטרעפט א ציפער. אונז האמער דא א פירער, נאר אזוי שטימט די חשבון. מיינוס צוויי פלאס מיינוס צוויי באטרעפט נישט זיראו. מיינוס צוויי עפלעך פלאס מיינוס צוויי עפלעך איז זיראו. פארוואס? כ'האב נישט קיין עפלעך און כ'האב ווייטער נישט קיין עפלעך. וואס איז די מסקנא? כ'האב נישט קיין עפלעך. אבער ווען מ'רעדט פון די ציפערן אליינס, איז דאס די ענטפער. מיינוס צוויי פלאס מיינוס צוויי באטרעפט פיר, באטרעפט מיינוס פיר. און דאס איז נישט, ס'איז נישט אזא שפיל, ווייל ס'זענען דא געוויסע חשבונות ווען ס'קומט מסביר צו זיין געוויסע עכטע מציאות'ן אין לעבן, ווי למשל לעקטריסיטי, ווי מ'איז אנגעוויזן אין וואס מ'רופט נעגעטיוו נאמבערס, אדער אימעדזשינערי נאמבערס, אויך א וועג וויאזוי מ'באצייכנט עס, נומערן וואס עקזיסטירן נישט באמת, נאר אין אונזער קאפ, אונז שטעלן מיר זיך פאר, אונז זעמיר זיך מצייר אזא ציפער, און אונז שפילן מיר זיך, און אונז מאכט מען חשבונות מיט דעם. ס'זענען דא געוויסע מציאות'ן אין לעבן, אין די בריאה, וואס מ'מוז צוקומען אויך צו אזעלכע נומבערס, צו אזעלכע סארטן מיינוס-חשבונות, כדי די חשבון זאל שטימען. למעשה תכלית. ווי, וואס איז דאס? וואסערע סארט באשעפעניש איז דער, דער מאטעמאטיק, וואס פון איין זייט איז ער אזוי זיכער און אזוי שטארק און אזוי פעסט, און פון די אנדערע זייט איז ער אזוי לופטיג און אזוי מופשט, אזוי עבסטרעקט, אז מ'ווייסט, מ'קען אים נישט מגדיר זיין, און ער איז יא מגדיר אנדערע זאכן, ווער איז עס? וואס איז עס? איז איין הסבר, איין תשובה וואס קומט ארויף אין קאפ, און ס'זענען דא אזעלכע וואס ווילן אזוי זאגן, אז מעט איז, און דאס, און דאס באלאנגט צו די זעלבע משפחה ווי געפילן. געפילן ווי רחמנות, ליבשאפט, שמחה, און אלע אנדערע אזעלכע הרגשים וואס יעדער איינער פון אונז ווייסט אז ס'איז דא, אז די זאכן זענען דא, די זאכן עקזיסטירן, אבער פונקט ווי מיט מעט, קענסטו עס נישט געהעריג אנכאפן, וואס איז עס? וואו איז עס? און וויאזוי איז מען עס מגדיר? כ'מיין וויאזוי מען איז עס מגדיר מיינט צו זאגן פיזיש, ס'ליגט נישט אויף אין יענעם שופלאד אדער אויף יענע שאפע, איז. זענען דא וואס ווילן זאגן אז מאטעמאטיק איז א קרוב מיט מיט הרגשים און ער פונקציאנירט אויפן זעלבן אופן וואס עס זאל נאר זיין. די שוועריקייט מיט דעם הסבר איז אבער אז הרגשים זענען נישט אזוי שטארק און זיכער דעפינירט. ס'הייסט אז רחמנות למשל, יא, נישט יעדער האט רחמנות אויף די זעלבע זאך, אבער נישט יעדער און נישט ביי יעדן מענטש וועקט, וועקן זיך אויף די געפילן פון שמחה אדער פון אהבה פון די זעלבע זאכן, פון די זעלבע מענטשן, פון די זעלבע אומשטענדן. דאס הייסט אז הרגשים זענען שוין מער לופטיג. מאטעמאטיק איז סאך מער זיכער און סאך מער קראנט. יעדער איינער איז מסכים, מען מוז מסכים זיין, צוויי מיט צוויי איז פיר, לכל הדעות, אונטער אלע אומשטענדן, אפגעזען פון וועם מען פרעגט. איינער וואס זאגט אז צוויי און צוויי איז פינף, מאכט א טעות און יעדער וועט מודה זיין אז ער מאכט א טעות, און יענער אליין ווייסט ביי זיך אויכעט אז ער מאכט דא א טעות און ס'איז נישט ריכטיג. קען שטיין א גאנצע גרופע מענטשן און זיי זעען פאר זיך עפעס א געשיכטע, עפעס אן עפיסאוד זיך אויסשפילן אין פראנט פון זיי, און יעדער רעאגירט צו וואס זיי זעען אנדערש, איינער ווערט מלא רחמנות, דער צווייטער ווערט מלא חימה, א דריטער, ביי א דריטן וועקן זיך אויף געפילן פון ווארעמקייט, פון קאמפעשאן. יא, יעדער איינער דא האט א אנדערע עמאושענעל ריעקשאן צו די געשעעניש, אבער אין די זעלבע צייט וועט די גאנצע גרופע מסכים זיין אויף די ציפער, אז איך זע דא פאר זיך דריי זאכן, און קיינער וועט נישט זאגן אנדערש. יעדער וועט מסכים זיין. דאס הייסט אז מאטעמאטיקס איז. אינדרויסן פון די וועלט פון הרגשות, ס'איז אינדרויסן פון די וועלט פון רגש, כ'ווייס נישט צי ס'איז העכער אדער נידריגער אדער רעכטס פון דעם אדער לינקס פון דעם אדער שיף, אבער ס'איז נישט די זעלבע זאך, ס'איז אין אן אנדערן עולם. און נאכדעם איז דא א אנדערע אנדערע גדר, א אנדערע וועג פון טראכטן, ס'איז דא אזעלכע וואס ווילן זאגן אז מאטעמאטיקס, ציפערן, שטייען ערגעץ וואו ממש ביים יסוד פון די בריאה, ס'הייסט, ס'העלפט אונז נישט בעסער מסביר זיין וואס דאס איז, אבער ס'שטעלט די זאך אויפן פלאץ, עס שטעלט אוועק ציפערן אויפן פלאץ ווי ער דארף צו זיין, ווי ער געפינט זיך באמת, ערגעץ ווי ביים יסוד הדבר פון די בריאה. און די מציאות איז אז מיט מאטעמאטישע חשבונות קען מען אלעס פארענטפערן, יעדע זאך האט א חשבון, און מיט חשבונות קען מען עקספלעינען ממש יעדע זאך וואס איז דא, דאס הייסט, מען זעט אז דאס איז ערגעץ ווי ממש ביים יסוד פונעם פונעם עולם השפל עכ פ פון דעם פון דעם עולם העשייה ווי אונז לעבן מיר. און ס'איז אינטערעסאנט, פארשטייט זיך אליין אז מען רעדט דא פון זאכן וואס זענען דברים נשגבים אסאך אסאך אסאך העכער ווי נישט נאר מאטעמאטיקס נאר ווי סיי וועלכע מענטש וואס קענען מאכן מאטעמאטישע חשבונות, אבער סתם בתורת אף ע פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר איכא, טרעפן מיר אז אין די ספר יצירה וואס טייל זענען מייחס צו אברהם אבינו אנדערע צו רבי עקיבא, די תנא, די הייליגע תנא רבי עקיבא, אז די ספר יצירה וואס איז אגב טאקע געשריבן אויפן נוסח פון א משנה פון משניות, איז איז טרעפט מען זייער אסאך חשבונות, מען טרעפט חשבונות און צירופים, דאס בעצם באשטייט ספר יצירה, כ'מיין צו אונז פשוט'ע מענטשן וואס האבן מיר נישט קיין השגה וואס דארטן שטייט און וואס די זאכן מיינען, סתם וואס מען זעט פאר זיך איז, מען זעט חשבונות מיט צירופים, צוזאמשטעלן. עס איז אינטערעסאנט טאקע אז די חזון איש באצייכנט מאטעמאטיקס ווי עפעס א מין בריאה וואס איז וואס איז ערגעץ ווי אינדערצווישן, ס'הייסט עס איז נישט קיין זיכערע קלארע גשמיות'דיגע זאך אבער עס איז אויך נישט קיין ממש נישט קיין רוחניות'דיגע זאך אינגאנצן מופשט פון דעם עולם הגשמי, און די חזון איש באצייכנט עס אז יש נמצאים, ער זאגט עס איז דא אזעלכע אזא עקזיסטענץ אזעלכע זאכן וואס עקזיסטירן וואס האבן נישט קיין מידה נישט קיין שטח, ס'הייסט ס'האט נישט קיין מאס, קענסט עס נישט באצייכענען, קענסט עס נישט מגדיר זיין, ס'פארנעמט נישט קיין פלאץ, אבער ס'איז קלאר ווי די טאג אז זיי עקזיסטירן, ולא יצויר בהם העדר, דאס איז זיין, דאס איז זיין לשון, און ער כאפט אן אלס א ביישפיל, אלס א דוגמא, כמו בית פעמים בית, הם ד, לדוגמא אז די זאך אז צוויי און צוויי איז פיר, איז עפעס וואס איז קלאר, א אמת'דיגע זאך וואס עקזיסטירט, אבער מצד השני איז עס נישט עפעס וואס מען קען געהעריג מגדיר זיין מיט גשמיות'דיגע ווערטער און מיט גשמיות'דיגע השגות. שאין למושכל מושגים ממושגי הגוף, ואין עת למציאותם, ולא נולדו מעולם ולא ימותו לעולם. דאס איז די, דאס זענען די ווערטער פונעם חזון איש. אז די זאכן האבן נישט קיין מושגי הגוף, ס'האט נישט קיין גשמיות'דיגע וועג פון זיי מגדיר זיין, ס'איז נישט קיין, זענען. ואין עת למציאותן לכאורה מיינט אז ס'איז למעלה מן הזמן, זענען קיינמאל נישט געבוירן געווארן, זענען, זאלן קיינמאל נישט שטארבן, אבער ס'איז א מציאות וואס מ'פילט, און מ'פילט עס נאר דורך אין די נשמה, רק בנשמה שניתן לאדם להבין ולהשכיל, דאס זענען די ווערטער פונעם חזון איש, סוף פון זיין ספר אויף טהרות. שוין אנדערע ווערטער, איך מיין בדרך אפשר, אז מאטעמאטיק איז אזא מין בריאה וואס ס'זיצט אזוי בין השמשות, צווישן יא און ניין, צווישן זיכער גשמי און אפשר רוחני אדער זיכער רוחני. דאס הייסט אונז האמיר צוטריט דערצו, און אויף א געוויסן אופן, אויף א געוויסע מצומצם'דיגע און מוגבל'דיגע וועג, אבער דער זאך בעצם זיצט נישט אינגאנצן אין אונזער עקזיסטענץ, אין אונזער גשמיות'דיגע עקזיסטענץ. צוטריט האמיר, אבער יענע זאך איז אזוי ווי אביסל דא און אביסל דארטן. עפעס אזוי. איז דא איין זאך וואס איז אבער יא זיכער אין אונזער עולם העשיה, און דאס איז אז לופ ריעלטי איז אן אויסגעצייכנטע בראוקערידזש קאמפאני, א בראוקערידזש קאמפאני וואס איז געווידמעט בעיקר פאר רעזידענשאל און אפיסעס, אפיס ספעיס צו קויפן און דינגען, פארקויפן און פארדינגען, קאנצענטרירט בעיקר אין אפסטעיט. לופ ריעלטי, עיט פאר פייוו, טרי עיט עיט, וואן וואן פייוו פייוו. אז מען מאכט דעם חשבון זעט מען קלאר אז די סערוויס איז דארטן אויסגעצייכנט, און די צוויי שותפים רבי שמעילעך נידערמאן און רבי נפתלי הערצקע לאנדא וועלן טון אלעס וואס זיי קענען, זאלן מאכן כל מיני חשבונות אז די אויספיר זאל זיין אז איר זענט צופרידן. לופ ריעלטי, עיט פאר פייוו, טרי עיט עיט, וואן וואן, פייוו פייוו. ברכה און הצלחה.